ער שרייבט עסייען וועגן ליטעראַטור און קונסט, רעזשיסירט ספּעקטאַקלען פֿון ליבהאָבערס, פֿאַרעפֿנטלעכט נײַע פּאָעמעס, ווילנע, נײַנצן זעקס און צוואַנציק, בוניע און בערע, נײַנצן זיבן און צוואַנציק. פֿון יענער צײַט שטאַמט אויך זײַן צווייטער קליינער ראָמאַן מאָנטיק, וואַרשע, נײַנצן זעקס און צוואַנציק, אַ דערציילונג וואָס איז נישט ווינציקער ליריש-עקספּרעסיאָניסטיש, נישט ווינציגער אויסטערליש, אבער גאנצער און מער געלייטערט ווי משיח בן אפרים. אין אקטאבער נײַנצן אַכט און צוואַנציק פארלאזט ער פוילן און באזעצט זיך אין סאוועטנלאנד אין מינסק. דאס ערשטע בוך וואס ער שרייבט אן און פארעפנטליכט אין דעם לאנד פון דער סאציאלער רעוואלוציע איז על מניינער, ערשטער טייל, מינסק, נײַנצן איין און דרײַסיק.

זומער, ביים שאריען אויף טאג, פלעגט דער קליינער רב זעלמעלע ארויסגיין אט אהער אין הוילע גאטקעס, דא פלעגט ער איבערטראגן א ציגל, דא פלעגט ער מיט גאר די כוחות טראגן מיסט אויף א רידל. פון וואנען שטאמט רב זעלמעלע? אין דער משפחה איז אומגעגאנגען א הסבר אז ער שטאמט פון טיף ראסיע, יעדנפאלס האט ער שוין דא הי חתונה געהאט מיט דער באבע באשען וואס איז נאך דעמאלט קענטיק געווען א מיידל און דא זיך אויך אנגעהויבן קינדלען. די באבע באשע גיבט מען איבער האט געקינדלט גאר אן שום אויסרעכענונג נאכאנאנד מיט א מין טירוף און די קינדער פון איר טראכט האבן זיך באקומען וואוקסיגע און שווארצע מיט ברייטע פלייצעס אמת'ע זעלמעניאנער די קינדער פלעגן שפעטער איבערגיין אין רב זעלמעלעס רשות, עס הייסט, קיין אם איז ער נישט געווען, ער פלעגט אביסל אפווארטן און נאכדעם אפגעבן זיי פאר בעל מלאכות. איינעם פאליען האט ער שוין צו צען יאר געמאכט פאר א גארבער, צוליב א מעשה עפעס מיט א פערד, מען האט זיך נישט ארומגעזעהן ווי די קינדער גופא האבן אנגעהויבן צו קינדלען, שניר זענען צוגעקומען פון פארשיידענע פרוכטבארקייט אויך איידעמס אלערליי אלץ נייע כוחות, ביז די שכנים פון הויף האבן זיך געמוזט מטריח זיין. אלע הייזער זענען אנגעפראפט געווארן מיט זשוואווע שווארצע זעלמעלעך, בלאנדע האבן זיך דורכגעווארפן ווייניג דאס אויך צווישן מיידלעך. אין כלל גענומען א דינער שיכט וואס האט זיך נישט שטארק ארויסגעזעהן. אפאר געלע חברה זענען צוגעקומען שוין פאר דער לעצטער צייט אין די סאמע לעצטע עטליכע יאר. ווי אזוי אט די האבן זיך אריינגעכאפט אין דער משפחה איז נאך נישט אויפגעקלערט געווארן ביז היינטיגן טאג.

די זעלמעניאנער האבן אויסגעארבעט אין משך פון דורות אן אייגענעם ריח, א מין ווייכן גערוך פון צוגעלעגענעם היי מיט נאך עפעס. ס'טרעפט אין א וואגאן אידן פארן, ס'איז געפאקט, מ'גענעצט צו דעם קאלטן פרימארגן, מיט א מאל רייבט אויס א איד די אויגן און טוט א פרעג, זייט איר נישט ר' זעלמעלעס אן אייניקל? יא, רב זעלמעלעס אן אייניקל, דער איד פארלייגט די הענט אין די ארבל און פארט ווייטער. דאס האט ער אין שלאף דערשמעקט, רב זעלמעלעס ריח. הגם קיינער פון שטאט האט זיך אויף דעם זיכער נישט פארטראכט, קיינעם פאלט גארנישט איין אז די זעלמעניאנער האבן א באזונדערן ריח. פאראן נאך אן אייגנטימליכקייט אין דער משפחה וואס איז כאראקטעריסטיש פאר די מענער. א רב זעלמעלע האט ליב גלאט אזוי זיך אפזיפצן, אפכאפן דעם אטעם, דערביי לאָזט ער אַרויס צווישן די ליפּן אַזאַ מין פֿריילעכן, צאַרטן הירזשע, וואָס מע קען עס אונטערהערן בלויז ביי אַ שטאַל, וווּ פֿערד שטייען און קייען האָבער. דאָס אַלץ באַווייזט, אַז רב זעלמעלע האָט געשטאַמט ערגעץ פֿון אַ ייִשובֿ. פֿון דעם זעט מען אויך, אַז רב זעלמעלע איז גריילעך איינפֿאַך ווי אַ שטיק ברויט.

בעת ס'האבן זיך אנגעהויבן ווייזן די שפראצונגען פון פערטן דור, האט רב זעלמעלע גענומען קלייבן זיך אין וועג אריין. ער האט אנגעשריבן אויף א טאוול פון א ספר זיין צוואה, ארומגעלעבט זיך אביסל צייט גלאט אזוי, און איז נאכדעם טאקע געשטארבן.

איך רעכן אליין פאר מיין לעבן איינצוטיילן פאר מיינע קינדער ווי זאל זיין אחר מאה שנה שלי, רעכן איך אזוי זאל זיין. מיינע קינדער בלייבן וואוינען בחצר שלי, די שטיקל קרקע וואס איך האב זאל מען פארקויפן, נעמען פאר איר ערך ארבע מאות רובל, און די שטאט אין בית מדרש זאל מען אויך פארקויפן, נעמען פאר איר ערך מאה וחמישים רובל, און ס'געפינט זיך ביי מיר אויך אונטער דעם זעקסטן ציגל אין אויוון רעכטס אויך ערך אלף רובל, זאל מען אזוי איינטיילן, לבני איטשע מאה וחמישים רובל, ווארום ער, מיין זון איטשע, האט שוין גענומען מאה וחמישים רובל עד לחשבון אויף דער ירושה פאר מיין לעבן נאך, און לבני זישע שתי מאות רובל.

און חמשה ועשרים רובל זאל מען געבן אויף עולמות, און די איבריגע פאר מיר אויף הוצאות צו פירן אויף דער אייביגער וועלט. און די הויז זאכן געהערן לאשתי שרה באשה, לאחר מאה שנה פון מיין אשתי זאלן זיך די טעכטער אלע דריי צעטיילן, נאר צוויי קישנס צו געבן פאר איטשעס בתולה חייקה, און אזוי אלע זאלן זיך צעטיילן צווישן די טעכטער.

געניסן נחת, דאס ווינטשט איך מיטן גאנצן הארצן. נאר אחר מאה שנה שלי זאלן זיי אין מיר ניט פארגעסן, כאטש יא היטן קדיש זאגן, ווי מעגליך איז, פון מיר זלמן עליע ברב לייב כוואסט. די באָבע באַשע האָט אויף היפּשע יאָר איבערגעלעבט דעם זיידן, און מע קאָן זאָגן, אַז זי לעבט נאָך ביז היינט צו טאָג. אמת, ניט זי זעט ווי געהעריק, און ניט זי הערט ווי געהעריק, און ניט זי גייט ווי געהעריק, אָבער אַבי זי לעבט. זי איז געוואָרן ענלעך מער צו אַן אַלטער הון, ווי צו אַ מענטשן, און זי ווייס אַפילו נישט, אַז ס'איז דערווייל באַ אונדז עפּעס אַנדערש געוואָרן די וועלט. די באָבע באַשע האָט צו טאָן נאָר מיט זיך, און אויב זי טראַכט, זענען עס מסתּמא גאָר משונהדיקע טראַכטענישן, געמאַכט פֿון אַ גאַנץ אַנדער מאַטעריע, איידער די געוויינטלעכע געדאַנקען. עס טרעפֿט אַמאָל פֿאַרנאַכט, זי דרייט זיך אַרום אין דער טונקלעניש, און מיט אַ מאָל טוט זי אַ זאָג צו אַ רויטן שניפּסל אין שטוב, מאָטעלע, נאָך סאָל גייסטו נישט דאַווענען? דער שוואַרצער מאָטעלע, וואָס שמעקט שוין פֿון אים פּאַוואָלינקעס מיט הײ,

זומער בעת די באָבע באַשע גייט שוין אַרויס אין הויף, זיצט זי אויפֿן שוועל און קוועלט אָן, ווייל זי זעט, ווי פֿון יעדער טיר שיטן זיך און שיטן זיך די רב-זעלמעלעך ווי שוואַרצער מאָן. ס'לייכט די גרויסע זון אויפֿן נײַעם זעלמעניאַנישן ווידערווקס. אָט אַזאַ איז די באָבע.

דער פעטער זישע פלעגט ארויסנעמען די שפאקטיוו פון אויג, בעטן זיצן, און איבערליינען געדולדיג ווארט ביי ווארט. אויב אבער דער פעטער זישע האט אויך נישט געקענט איבערליינען, האט ער געהאט די מעלה וואס ער פלעגט שוין זאגן אזוי פון אויסנווייניג וואס אין פאפיר שטייט געשריבן. ער האט געהאט א שיינע הבנה. די הויפט מעלה פון זיין ליינען איז אבער באשטאנען אין דעם וואס גלייך אויף אן ארט פלעגט ער געבן אן עצה מכוח דער ספראווע. מען זאגט אז אים איז געלעגן באהאלטן א גרויסער כח. צוויי טעכט האט אים זיין ווייב די מומע גיטע געבראכט אויף דער וועלט מיט אסאך שוועריקייטן ווי ס'פאסט פאר א זעלמעניאנער.

דער פעטער איטשע פראדוצירט די אמת'ע זעלמעניאנער פון דער ריינסטער פראבע. מען האלט אז ער האט אין דעם פרט אפילו איבערגעשטיגן רב זעלמעלע'ן אליין. אויסער אלע רגילותן וואס זענען אייגנטימליך פאר דער גאנצער פאמיליע, האט דער פעטער איטשע אויסגעארבעט בלויז פאר זיך אליין אן אייגענע רגילות, ער ניסט מיט א געשריי. פון זיינס א נאס איז אמאל א שכנה געפאלן חלשות. אין דער הייסער צייט פון בירגער קריג האט מען זיך טאקע אין הויף שטארק באומרואיגט וועגן זיין ניסן. דער פעטער זישע האט שוין אפילו געפינען פאר נויטיג אריינגיין צו אים און דורכרעדן זיך וועגן דעם דאזיגן ענין. איטשע האט ער געזאגט, צי ווייסטו אז צוליב דיין ניסן זענען מיר ניט זיכער מיט דעם לעבן? און יא, וואס האט אים דער פעטער איטשע געקענט ענטפערן? ס'האט דאך פון אים גענאסן און געשריגן בגוואלד. מען האט כסדר צוגעטראכט פלענער, נאר אז ס'איז געקומען דערצו, האט זיך די מומע מלכה'לע אליין אן עצה געגעבן. דער פעטער איטשע פלעגט בעת מעשה זיך אנכאפן ביי דער נאז און אריינפאלן אין בעט אריין. די מומע מלכה'לע פלעגט אויף גיך ארויפווארפן אויף אים א קישן און אליין ארויפלייגן זיך, אדער אויב זי האט קיין צייט נישט געהאט, אוועקזעצן א קינד אויף אים.

ס'רייסט זיך ארויס א פינסטערער יאמערליכער געשריי פון א נוטה למות, דער הויף הייבט זיך אן טשוכען, מען רייבט די אויגן, מאנכע שפרינגען פון די בעטן, וואס איז? גארנישט זאגט מען, דער פעטער איטשע ניסט, גארנישט, גארנישט. דערווייל עפענען זיך אומעטום פענסטער און פענסטערלעך, ס'רוקן זיך ארויס באגינענדיגע כלערליי מינים, שווארצע צוקודעלטע זעלמעניאנישע קעפלעך, און מען שרייט ארויס פון אלע זייטן, צו געזונט פעטער! צום לעבן פעטער! סקווירט געזונט! צום לעבן! צו לאנגע יאר פעטער! שוין גאר אן אנדער מענטש איז געווען דער פעטער יודא, אן אנדער מענטש און א מאדנער מענטש. ער איז געווען א סטאלער, א מאגערער איד, מיט א גלאנציג בערדל און מיט שפאקולן אויפן ברעג נאז,

און אן אלמן. זיין ווייב די מומע העסע איז נאך געשטארבן פאר די דייטשן, צוזאמען מיט א שוחט, און גארנישט מיט קיין שיינעם טויט. דעמאלט איז פעטער יודא אוועק זיצן שבעה אין בית מדרש, האט זיך אוועקגעזעצט אונטערן אויוון, און שוין מער נישט געוואלט אויפשטיין בכלל. ער האט באשלאסן אויפגעבן אלע וועלטליכע עניינים, און פארנעמען זיך בלויז מיט טראכטן מחשבות. אן ארבעט מוז מען מודה זיין א גאנץ בכבודיגע. די שטאט האט זיך אבער אנגעזעצט און ער איז דאך אוועק צום ווארשטאט. וואס האט פאסירט מיט דער מומע העסען? אונזער שטאט איז דעמאלט געלעגן אין הארמאטן פייער. באליבאסטעס פון דער גאנצער גאס האבן פארשלאסן די שטיבער און אראפ אלע צו רב זעלמעלען אין קעלער. פּלוצלינג האָט זיך די מומע העסען פֿאַרגלוסט אַ הינערישן זופּ. פֿאַר װאָס? אין דער שטיקעניש האָט זי אַזױ לאַנג געקוקט אױף רב יחזקאל דעם שוחט, ביז ס'האָט זיך איר פֿאַרװאָלט אױף. כאַפּט זי אַ הון, דער שוחט ציט אַרױס דעם חלף און מע גײט אַרױס אין הױף שעכטן. ס'האָט דעמאָלט אַ זעץ געטאָן אין הױף אַ װילדער פֿײַער און אַרױסגעשלאָגן װוּ נאָר אַ שױב. דערנאך האט א שכן אנגעקלאפט אין קעלער מען זאל ארויס גיין, די מומע העסע איז געלעגן רואיג און בלאס ווי ס'וואלט גארנישט געשען, נעבן איר איז געלעגן מיט דער בארד ארויף דעם שוחט'ס קאפ, און ער, דער שוחט גופא, איז געלעגן אויף דעם איינגעפאלענעם פארקן מיטן חלף אין האנט, דערביי איז געשטאנען די הון און געפילאסאפירט. פעטער יודא איז געווען א כמורנער שווייגער, הגם די זעלמעניאנער שווייגן פרייליך. אויסער דעם דאזיקן קליינעם אפנויג איז ער אין די איבעריקע גענג געבליבן טריי די טראדיציעס פון ר' זעלמעלע. דורך אים איז אגב געקומען צום אויסדרוק די ליבע צו נאטור, וואס איז געווען שטארק טעטיג אין דער משפחה.

דער פעטער יודא פלעגט אפהובלען א ברעט מיט ליבשאפט און מיט ברען, מיט דעם ווארט, ער האט ליב געהאט סטאלעריי. דערצו האט ער נאך געהאט א מורא'דיגן בענקשאפט צו א פידל, צו געזאנג, און בכלל צו מוזיק זאכן. דער פעטער יודא האט זיך געלאזט האבן קינדער פון פארשידענעם ווערט. פאר אונזער געברויך זענען פלאסטיק בלויז צוויי, חיי'לע דעם פעטער יודא'ס, און צאלקע דעם פעטער יודא'ס.

דארט איז ער שיער נישט אומגעקומען, אריינגעפאלן צו די פאלאקן, מיט ניסים האט ער זיך אבער באוויזן איבערצוטראגן און געקומען אהיים צו פוס. בעת בערע איז אריין אין שטוב איז געווארן א גרויסע הילולא, דער גאנצער הויף איז זיך צונויפגעלאפן, אפילו דער פעטער זישע איז אויך אריין. בערע האט זיך דעמאלט אוועקגעזעצט, גענומען פאמעלעך אראפציען די שטיוול, און א זאג געטאן צו דער מומע מלכה'לען, מאמע, גיב מיר עסן. ער האָט זיך געזעצט מיט אַ ביטערן אימפּעט רײַבן די סעודה און קוקן אויפֿן באַלקן. דער פֿעטער יודא האָט אויסגעשפּיגן און איז אַוועקגעגאַנגען. ביסלעכווײַז האָבן זיך אַלע אַרויסגערוקט, בערע האָט אָפּגעגעסן, אָנגעטאָן די שטיוול און איז ווידער אַוועק מלחמה האַלטן. קאַפּיטל צוויי. אַ וועלט, האַ? אין הויף איז שטיל. די מלחמה און די רעוואָלוציעס זענען סוף-כּל-סוף אַדורכגעגאַנגען בשלום. בלויז מיט דער מומע העסיען האט געטראפן דער אומגליק אומזיסט אומנישט איבער א נארישן ביסל זופ. די זעלמעניאנער האבן זיך אומגעקערט פון די פראנטן אין הארטע שינעלן, אויפגעטרענטע ווינטערדיגע היטלען. די ערשטע צייט איז מען ארומגעגאנגען איבערן הויף ווי די וועלף, געשלונגען אלץ וואס האט זיך געמאכט אונטערן האנט. נאר ביסלעכווייז האט מען זיי אריינגענארט אין די שטיבער, גערעדט צו זיי ווייך און ארויסבאקומען ווי עס איז צוריק די אלטע מראה. ווינטער האָט מען די שינעלן באַשלאָגן די קאַלטע טירן און די אויפֿגעטרענטע היטלען וואַלגערן זיך נאָך עד היום אונטערן אויוון. ס'טרעפֿט אין די גרויסע פֿרעסט, קריגט אַרויס פֿעטער איטשע פֿון אונטערן אויוונדיקן זאַמד אַזאַ היטל, ציט זי אַראָפּ ביז איבער דער באָרד און גייט אַרײַנטראָגן אַ ברעמיע האָלץ פֿאַר דער מומע מלכּהלען. אָט דאָס איז איבערגעבליבן פֿון דער מלחמה.

איצטער א מיליציאנער פון צווייטן צירקל, נאר אזוי ווי מען זעט אים אין די אויגן נישט אן, ער קומט אהיים בלויז איבערשלאפן, אויף דעם טאטנ'ס הארטן טאפטשען איז מיט אים אויך נישט געפערליך. טאמער טרעפט אז עמיצער פון די יונגע הייבט אמאל אן באלבען פון די היינטיגע נארישקייטן, גיבט מען זיך מיט אים אן עצה אויפן היימישן אופן.

דער פעטער יודא האט דאס מסתמא אינזינען חיה'לען, מען ווייסט אז פעטער יודא קלייבט זיך חתונה מאכן חיה'לען פאר א אידישן מענטשן. די לעצטע צייט האט ער פארווארפן דעם הובל, דרייט זיך ארום גאנצע טעג איבער די בתי מדרשים און זוכט עפעס א לייט, ער וויל א שוחט. מען דערציילט למשל פון אזא פאל, אנומלטן האט ער אפגערעדט טרעפן זיך מיט אזא סארט חתן ערגעץ אויף אן אפגעלעגענער גאס, ביינאכט דארף זיך גראד דעמאלט מאכן א זאווערוכע, פונדעסטוועגן איז זיין חיה'לע אוועק, אפגעשטעלט זיך ביים ראג וואו דער טאטע האט פארזאגט און גענומען ווארטן. אין דער זאוויע האט מען נישט ארויסגעזען קיין שום לעבעדיגע באשעפעניש און דעם חתן אויך נישט. חיה'לע האט אבער קענטיג אויף אזויפיל געוואלט חתונה האבן, אז זי האט זיך צוגעטוליעט צו א וואנט און באשלאסן ווארטן אויף איר באשערטן ביזן סוף. וואס האט זי דאן געטראכט? איז פשוט שווער צו זאגן. שפעט אין דער נאכט האט פעטער יודא אויפן געלעגער דערמאנט אן איר, איז ער ארויסגעלאפן און געבראכט זי קוים א לעבעדיגע אהיים. און וועגן חתן זאגט מען אין הויף, ווער פארשטייט עס נישט אז ער האט נישט געוואלט חתונה האבן אין א פראסט?

ס'דארף זיך נאך אויסשטאלירן ווארום חיה'לע לויפט נאך פארט ארויס פון צייט צו צייט אויף א זעאונג. פעטער יודא וועט אבער זיכער זיין קעגן שידוך צוליב פאלגנדיגע טעמים. איינס. א זעלמעניאנער האט פיינט א זעלמעניאנער. צוויי. דער חתן איז נישט קיין אידישליכער מענטש. דריי. דער חתן איזדיעקעוועט זיך איבערן הויף. דאס איז ריכטיג. פונקט איצט אויף צו להכעיס דער וועלט האט ער, דער חתן, אפגעטאן עפעס א נייעם שפיצל מיט דער מאמע זיינער, מיט דער מומע מלכה'לע, וואס האט אויפגערודערט די אלטע זעלמעניאנער ביזן ביין. וואס האט אזוינס פאסירט? די מומע מלכה'לע איז זיך אנוסטן מיישב און גייט אוועק צו בערען אין דער מיליציע אריין. בערע, הלמאי טוסטו נישט אמאל א שמייכל? אזוי האט זי געפרעגט. מ'קען דאך מיינען ווער ווייס וואס. ווי זי דערציילט האט ער דעמאלט יא א שמייכל געטון, אפשר יא און אפשר נישט, נאר ער איז געזעצן לאנג, געקוקט פון אונטן ארויף אויף דער פארוויקלטער מאמע און געפארשקעט מיט דער נאז. דערנאך האט ער געפרעגט, צי האט איר פון וואנען צו לעבן, מאמע? דער פעטער איטשע איז א פרייליכער איד און ער דארף אלזא נישט האבן פון וואנען צו לעבן. בערע האָט אָפּגעזיפֿצט, אַרױסגעלאָזן פֿון צװישן די ליפּן דעם אײדעלן הירזשע, זע קאַפּיטל איינס, און אַ זאָג געטאָן, צי װײסטו, מאַמע, דו ביסט נישט קײן עבֿרידיקע? זי האָט דעם אמת זאָגנדיק נישט געװוּסט. בערע האָט זי אױפֿגעקלערט, געגעבן קלאָר צו פֿאַרשטײן און געעצהט, אַז זי זאָל שױן בעסער אונטערנעמען אַ קורס אױף ליקװידירן דעם עם־הארצות. דערנאָך האָט ער זיך אױפֿגעהױבן און אָנגעקלונגען אין פּעדטעכניקום. ס'איז געווען שבֿט, פֿרעסט. די מומע מאַלקעלע איז געגאַנגען אַהײם אַ פֿאַרפֿרױרענע און געטראַכט, מיט דעם דאָזיקן בערען איז שױן גלײַכער, אַז מע טרעפֿט זיך זעלטענער. און אין הױף האָט זיך געקערט חושך. אױף מאָרגן האָט זיך טאַקע באַװיזן אַ לערער אין הױף. א בחור מיט א טשופרינע פון אונטערן דאשיק. די מומע מלכה'לען האט דעמאלט גענומען שלאגן אין הארצן, זי האט זיך באלד ארומגעוואשן, אויסגעטאן דעם פארטעך, און גרייליך פארשעמט צוגעזעצט צו א ברעג טיש. די מומע מלכה'לע איז געווען איבערגעשראקן, נישט געוואוסט וואס ס'וועט דא אייגנטליך פארקומען, און מיט פארצווייפלונג האט זי געקוקט דעם לערער אין די אויגן אריין. דער לערער האט נאך אויך נישט געוואוסט גענוי וואס מ'דארף טון, האט ער זיך אויך גערויטלט אונטערן דאשיק. חברה קאמיוג די שילויעס האלט די שרייבגעצייג פארשלאסן און ס'האט זיך אויסגעלאזן אז אין דער מומעס טינטער זענען געווען פליגן אנשטאט טינט די מומע האט געבלאזן אין טינטער און געבלאזן אבער ווי דער לערער האט פארזיכערט וועט עס שוין נישט העלפן די פען האט מען ארויסגעצויגן פון אונטערן שפיגל די שפינוועבס אפגעווישט דער לערער האט זי א דריק געטאן אויפן נאגל און ס'האט זיך ארויסגעוויזן אז דאס איז שוין גאר א פארצייטיגע פען. נאך פון פאר דער רעוואלוציע. פון דעמאלט אן איז שוין ביי דער מומע מלכה'לען פארבליבן די געוויינשאפט וואו נאר א פען דארף מען זי פרואוון טאן אויפן נאגל צי זי שרייבט. און געהאלטן האט זי אז דאס איז שוין אויך א שטיקל סימן פון א געלערנטן מענטשן. דער פעטער איטשע איז אויך געווען שטארק צוטראגן פון דעסטוועגן האט ער זיי פארגעלייגט זיין העפט צום שרייבן. דער פעטער איטשע האט ארויסגענומען פון קעסטל אין דער ניימאשין א צונויפגעדרייטע העפט. צו וועלכער ס'איז געווען צוגעבונדן א בליי-פעדער אויף א שטריקל, אויסגעגלייכט די העפט אויף דער קני און איבערגעגעבן דעם לערער מיט א ציטער אין די עלנבויגנס. דער הויף האט זיך צונויפגעקליבן, ס'איז געווארן א שטיקעניש, מען האט געשטוינט און געקוועטשט מיט די פלייצעס. א וועלט, הא? האט פעטער איטשע סוף כל סוף נישט אויסגעהאלטן. פעטער יודא האט אויף אים ברוגזדיק א קוק געטאן פון אונטער די שפאקולן און געענטפערט, איז שוין נישט גלייך אז מ'ליגט אין דר'ערד. דאס האט ער געמיינט די מומע העסיען וואס איז שוין באפרייט געווארן פון שולצוואנג. בלויז פעטער זישע איז געשטאנען רואיג אין א זייט, געצויגן א האר פון בארד און געשמייכלט. לייטישע קינדער. דערנאך האט מען זיך אבער צוגעוואוינט. דער לערער פלעגט קומען יעדן אויפדערנאכט. מען האט שוין געוואוסט אז די מומע מלכה'לע, מוז מען מודה זיין, האט ביי אים אסאך אויפגעטון. מחמת די פעאיגקייטן זענען געווען גוט, כאטש מען דארף אויך צוגעבן אז זי האט זיך אביסעלע אונטערגעפוילט לערנען. און דער קאפ איז נישט דערביי, אזוי פלעגט זי טענה'ן. בכלל האט די מומע מלכה'לע זיך אויפגעפירט ווי א קליין מיידל פון קלאס, וואס איז געווען אביסל אומפארשטענדליך פאר אזא בת דעת ווי זי. אַ מאָל האָט דער לערער, נישט טרעפֿנדיק זי אין שטוב, געפֿונען אַפֿילו פֿאַר נײטיק באַקלאָגן זיך פֿאַרן פֿעטער איטשע. אײַער פֿרוי, האָט ער געזאָגט, װײַזט אַרױס גענוג פֿעיִקײטן, נאָר זי באַציט זיך נישט מיט דעם געהעריקן אינטערעס צו דער אַרבעט. אַזױ גאָר? האָט זיך פֿעטער איטשע שטאַרק פֿאַרחידושט. שפּעטער האָט ער טאַקע אױסגערעדט דער מומע מלכּהלע, ס'טײַטש? האָט ער זיך געבײזערט, ס'קאָסט דאָך מסתּמא געלט. די מומע מלכּהלע האָט זיך תּחילת פֿאַרלאָרן, אַפֿילו רױט געװאָרן, נאָר זי איז באַלד געפֿאַלן אױפֿן תּירוץ, אַז כ'האָב קײן ביכל נישט. אָט דאָס האָט שױן דער פֿעטער בשום אופֿן נישט געקענט באַנעמען. װאָס הײסט, װײניק ביכלעך זענען פֿאַראַן אין שטוב? האָסטו שױן אַלע ביכלעך אױסגעלערנט? די מומע מלכה'לע האט אליין דערזען אז איר ענטפער קען דא נישט גילטן, און זי האט צוגעטראכט אן אנדער אויסוועג, אז איך זע נישט, ארויסגעפאלן א גלעזל פון די שפאקולן. מ'דארף אבער נישט מיינען אז דער פעטער איז געווען תמיד אזוי שטרענג צו דער מומע מלכה'לע. עס שאדט נישט צו פארגעדענקען אז דא האט מען צו טאן מיט פארצייטיגע ליבע, אלט צוויי און פערציג יאר. פעטער איטשע האט נעבעך אויך מיטגעפילט דער מומע. און עס האט אפילו פאסירט אמאל אזא פאל, דער לערער דארף באלד אנקומען, די מומע מלכה'לע קלייבט זיך וואס גיכער אין שטאט אריין, פלוצלונג לויפט אריין דער שווארצער מאטעלע מיט א געשריי, מומע, דער לערער גייט! מען דערציילט אז די מומע מלכה'לע האט זיך דעמאלט אזוי פארלארן, אז זי איז אריינגעקראכן מיטן מאנטל און מיט די וואליקעס און מיטן קאשיק אין בעט אריין. פעטער איטשע האט זי איינגעדעקט, נאכדעם האט ער צונויפגעלייגט די הענט, אויסגעבויגן אביסל דעם קאפ אין א זייט, הו, אזל מניינא, און געזאגט גרייליך אומעטיג צום לערער, מיין אלטע פילט זיך עפעס היינט נישט אינגאנצן. זעט, פארשרייבט, חבר לערער, און איר וועט שוין אונז אפגעבן די שעה אן אנדערש מאל. פון דעסטוועגן האט די מומע מלכה'לע אסאך אויפגעטון. טיפער ווינטער, די פענסטער פארוואקסן מיט שניי, חברה קאמיוג איז אין די קלובן, און די מומע זיצט גאנצע נעכט א פארפלעקטע אין טינט, זיצט און ארבעט מיט דער פען, אויפן טיש אן אכטער לאמפ ווי ביי אלע שניידער,

שרייבט אים די מומע מלכה'לע אזוי, איך בין געזונט, דו גייסט, דו גיי צום אויוון, נעם ארויס דעם הלאק, וועלן מיר טרינקענען טיי, פון מיר דיין הויכגעשעצטי פרוי מלכה'לע כוואסט,

שרייב פון א בריוונשטעלער זאגט ער, מחמת די היינטיגע מעטאדעס זענען עפעס גאר אן א טעם, מען מוז אויך ליינען ביכער, פון ביכער ווערט מען קלוג, געווען אמאל א שרייבער שאמער, האט מען זיך געקענט ביי אים עפעס לערנען, די היינטיגע טויגן נישט, עפעס האלץ מיט דער זון און מיט דער לבנה, און אינדרויסן אין דער פינסטער איז געלעגן דער ווינטער ווי א קאלטע זילבערנע שיסל.

דאָס האָבן זיך בערע פֿעטער איטשעס און חייעלע פֿעטער יודעס אַראָפּגעלאָזט פֿון הויפֿישן גליטש און אַוועקגעדרייט אין גאַס אַרײַן. העכסטע צײַט, אויב מע וויל עפּעס אויפֿטאָן. בערע נעמט נישט קיין קעלט. חייעלע האָט זיך אָבער אַרײַנגערוקט אין קאָלנער, געקלאַפּט מיט די הויכע באָטן, ווי זי וואָלט געגאַנגען צו דער תּליה. און אין הויף האט מען געזאגט, וואס טוט מען צו דעם דאזיקן מיידל וועלכע פראוועט אירע ליבעס נאר אין זאווערוכעס און פרעסט? און די שווייגנדיקע מומע גיטע, וואס שטאמט פון די רבנים, האט עפעס פליצלינג א זאג געטאן אין דער וועלט אריין, פון אט דעם מיידל וועט מסתמא אמאל ארויסקומען א וואסערפירער. בערע און חייעלע האבן געשוויגן. ער איז געלאפן אביסל פאראויס און געמאכט הכנות, אבער נעבן קאזאן איז ביי אים צוגעגאנגען היפש גרינגער. חייעלע, איך געפעל דיר עפעס? חייעלע פעטער יודעס האט שוין לאנג געווארט אויף אזא צוגאנג צו דער זאך, און זי האט געענטפערט מיט א שמייכל, אזוי קען מען נישט פרעגן. פארוואס? ער האט שוין אויך געשמייכלט. פאר חייעלע פעטער יודעס האט דעמאלט א צאפל געטאן דער ווינטער ווי א זילבערנער פיש, ווייל א זעלמעניאנערן האט ליב די נאטור, און זי האט שאקלהאפטיג געפרעגט, און איך געפעל דיר? בערע האט געשמייכלט און געשמייכלט און געשמייכלט. איצט פרעגט זיך וואס איז געווען ווייטער?

האָט ער דאָ, אויף דעם אייגענעם אָרט, אָפּגעפֿרוירן אַ פֿוס. דערנאָך האָט מען שפּאַצירט ווײַטער, און עס איז געווען קאַלט. זענען זיי אַרויסגעקומען צו אַ ראָג, וווּ ס'האָט געברענט אַ לאַמטערן, און אינעם עלעקטרישן קיילעך-ליכט האָבן צונויפֿגעפֿאָרענע פֿורמאַנעס זיך געוואַרעמט אין די הייסע אָטעמס פֿון זייערע פֿערד. שטיל, ווי אויף אַ פֿעלד. בערע האָט אַ קוק געטאָן אויפֿן זייגער און צוגערופֿן אַ שליטן. נאך דא אביסל צייט האט ער געזאגט מ'קען זיך אריינכאפן פארשרייבן פאר חייעלע פעטער יודעס איז שוין געווען אביסל צופיל דער אווענט איז שוין געווען פול זי האט זיך נאר געקליבן גיין אהיים און דארטן אין דער שטיל אויפן הייסן געלעגער וואס האט שטענדיג געשמעקט מיט דעם טאטנס סטרושקעס איבערטראכטן אויף סניי די זאך סהאט געשלאגן אין קאפ די ליבע דערווייל האט עס דאך שווערע זעלמניאנערשע בלוט קוים געקענט פארדייען. דער שליטל איז שוין געשטאנען נעבן זיי. בערע האט אריינגעזעצט די כלה, איינגעדעקט זי מיט דער פארפרוירענער דעקע. דער שליטל האט זיך א ריס געטאן און אוועקגעשווומען איבער דעם ברייט פון גאס. חייעלע האט זיך דעמאלט צוגעטוליעט צו בערען מיט א זעלמעניאנישן אימפעט און דערפילט זיינע קאלטע ברייטע פלייצעס, וואס האבן שטענדיג אפגעגעבן מיט א גלייכער רואיגקייט ווי א דעמב. חייעלע פעטער יודעס איז נאכדעם געגאנגען אין דער ווינטערדיגער נאכט אהיים. ארום און ארום איז דער פראסט געווען גרין ווי א שטיק שלעכטע גלאז. עס האבן איר געקלונגען אין די אויערן די אייגענע עלנטע טריט. זי איז דערגאנגען ביז צום רעבזעהויף, אפגעשטעלט זיך ביים שטוב און אריין נישט צום טאטן, נאר אוועק שוין אביסל ווייטער צו דער מומע מלכה'לע. פעטער איטשע האט געשלונגען גרויסע זופן פון א גלאז און געפירט ווייטער דעם באלערנדיגן שמועס. מען דארף שרייבן פון אן אפאר מחמת אותיות האבן ליב אז מען צוקט זיי. זייער שיין זעסטו לאזן זיך צוקן א ט' און א לאנגע פ'. פון א ל' קען אויך עפעס מאכן. דערמאן זיך מלכה'לע מיינע בריוו חתנווייז האט מען דורכאויס געוויזן מיין כתב? א שאד האט ער אפגעזיפצט, שוין היפשע יארן ווי איך האב נישט גענוצט די פען. קאפיטל דריי, דער גרויסער טומל. אינדערפרי איז געשטאנען דער גרויסער טומל. דער רעבזעהויף האט אויסגעזען ווי א מוראשניק. מען איז געלאפן אין הוילע כאדאקעס אדורכן פראסט פון איין שטוב אין דער אנדערער. עס זענען פארגעקומען אומעטום שטייענדיגע יישוב הדעתן. סטייטש, ס'איז אפגעטאן געווארן א נבלה אין ר' זעלמעלע'ס הויף אן חופה קידושין. סטייטש, סטייטש, ביי אונז זאל עס נאר גאר טרעפן. די אלטע זעלמעניאנער זענען ארום געגאנגען מיט ארויסגערוקטע בערד, געקרעכצט און געמאכט מיט די פלייצעס.

הובל געארבעט מיט היץ און אלץ אריינגעטענה'ט צו דער ברעט אז מען זאל הערן אויף יענער זייט וואנט. ציג, וואס לויפסטו? וואס שטעכט דיך אזוי דער האבער? דערצו איז פעטער יודע געווען א מאדנער מענטש. ער איז געווען א פילאסאף און אן אלמן. מיטאמאל האט ער אוועקגעלייגט דעם הובל אויפן ווארשטאט, געבליבן שטיין א היפשע וויילע מיט דעם רוגז'דיגן פנים צו דער וועלט, ער האט געטראכט, פאראן א קבלה פון ר' זעלמעלע אז א חתונה זאל מען פראווען מיט קלעזמער, דאָס פֿידעלע איז געהאַנגען אױפֿן װאַנט, האָט ער עס אַראָפּגענומען, צוגעגאַנגען צום הילצערנעם װענטל, װאָס איז פֿון דער צװײטער זײַט געלעגן חיהלע דעם פֿעטער יודעס, און אָנגעהױבן מאַכן הכנות. ער האָט פֿאַרקאַשערט דאָס גלאַנציקע בערדל, צוגעשלאָסן די אױגן און גענומען שפּילן. דאָס האָט כּלומרשט געדאַרפֿט באַטײַטן, קלעזמער שפּילן אױף חיהלעס חתונה.

טרערן האָבן זיך געגאָסן פֿון זײַנע אױגן, די נאַסע װיִעס האָבן געפּינטלט אױף די שפּאַקולן-גלעזלעך, און ער האָט שױן נישט געזען פֿאַר זיך גאָרנישט, בלױז צוגעהערט זיך צו דער פֿינצטערער התלהבֿות, װאָס קומט אױף אינעװײניק. ער האָט זיך צוגעהערט צום געזאַנג װעגן דעם ניט-שײנעם טױט פֿון דער מומע העסע.

דער פעטער האט געכאפט א קענדל וואסער און איז אריין אהין, חיה'לע האט געיאמערט, זי האט זיך אויפגעהויבן א פאר'חלש'טע, א זופ געטאן און צוריק אנידערגעפאלן אויפן קישן, האט זי פעטער יודא א גלעט געטאן איבערן קאפ אלס צייכן אז ער איז צופרידן פון דער כלה'ס טרערן און ארויס שטילערהייט צום ווארשטאט. ער האָט זיך געשטעלט צוריק צו דער אַרבעט מיט דער האַק און מיט דעם הובעל, געמײַסטערװעט שװײַגנדיק אַ גאַנצן טאָג, און שױן, דאַכט זיך, לחלוטין אױפֿגעהערט טראַכטן װעגן דעם אומגעראָטענעם שידוך. ערשט אין אָװנט האָט ער זיך געכאַפּט, אַז אָנשטאָט דעם אַלמער, װאָס ער האָט אין דער פֿרי פֿאַרטראַכט, האָט זיך באַקומען אין אָװנט אַ בענקל, אַ פּראָסטער בענקל, ביי בערען איז אויף מארגן געווען א רוטאג? פון וואנען פרעגט זיך ווייסט מען אז ביי בערען איז געווען א רוטאג? פאראן אזא סימן? אויב בערע טוט אויס די שטיוול איז עס א באווייז אז ער רוט. דעמאלט ווערט ער טאקע א שטארק רואיגער מענטש, ער דרייט זיך ארום איבער דער שטוב א בארוועסער אין די גרויסע הויזן, גאליפע,

בערע פארמאגט אין זיך א פאר האמעטנע לידער וואס ער האט געבראכט פון די פראנטן, זיי ליגן אין אים ווי אין א קעלער, נאר עס טרעפט אז ער זינגט זיך ארויס אויכעט. ער האט צום זינגען א שווערע בויך שטים, און בעת ער פארזינגט זיך קריכן ביי אים ארויס די אויגן אויפן שטערן פון מתיקות. ער זינגט אביסל מאדנע.

אז איך בין געפארן קיין ראסטאוו אויפן דאן האב איך גענומען א לאבן ברויט, אז איך בין געפארן קיין ראסטאוו אויפן דאן האב איך די בורזשוען געמאכט דעם טויט, און אין הויף איז מען ארום געגאנגען און געזאגט, ווייבער דארפן זיי האבן די שילויעס, קדחת דארפן זיי האבן, ווי קומען זיי די חמלוקעס צו ווייבער? און דער פעטער יודא איז אריין צו חייה'לען אין קאמער. וואס ליגסטו האט ער געזאגט, דער מאן דיינער זיצט דאך דארטן אין דער מסיבה פון רבנים און שיט פון זיך מיט שטיקער תורה. דעמאלט האט זיך בערע אנגעזונגען ווי א פויק און איז אוועק. ער האט אפילו ניט געפונען פאר נויטיג צו פארווארפן א ווארט אז ער האט חתונה געהאט. שפעט אין אָוונט, נאָך הייסע ייִשובֿ-הדעתן, האָט זיך די מומע מלכּהלע געלאָזן צו בערען אין דער מיליציע אַרײַן. עס איז באַוווּסט, אַז די מומע מלכּהלע האָט פֿון תּמיד שיינע אײַנפֿאַלן אין זיך, און איצטער איז עס אויך איר אויפֿטו געווען, גיין פֿאַרבעטן בערען אויף לעקעך און בראָנפֿן.

בערע האט מיטן עלנבויגן אפגעווישט די וואונצן און געענטפערט אז ער וועט נישקשה טרעפן אליין די חכמה. ער האט אוועקגעשטעלט די בארשט און אויפגענומען די מאמען מיט זעלמעניאנישער הארציגקייט. די מומע מלכה'לע האט זיך צוגעזעצט גאנץ ברייטליך, נישטא זיך וואס צו איילן, האט עפעס אזוי זיך גענומען א פעדער פון טיש, א פרואוו געטאן אויפן נאגל און געפרעגט, בער'ע, די פען רייסט ניט? ניין. נו, און וואס הערט זיך ביי אייך? ווייסט דאך, האט זי געענטפערט, מען לערנט אביסל אידיש, אביסל רוסיש, אזוי האט מען גערעדט ארום און ארום, און מען דארף נישט מיינען אז די מומע מלכה'לע האט פארגעסן אין יענעם אוונט נאך וואס זי איז געקומען, זי האט נישט פארגעסן, א מענטש דארף קענען בלויז צוגיין צו א מענטשן, און נישט אומזיסט האט מען געשיקט אין דער שליחות די קלוגע מומע מלכה'לע. כאָטש פֿעטער יודע האָט זיך נאָך בײַטאָג שטאַרק געריסן, און ווי ער האָט בײַטאָג פֿאַרזיכערט, וועט ער אים דאָרטן, דעם שיינעם איידעם זײַנעם, צערײַבן אויף אַש. די מומע מלכּהלע האָט שוין דווקא גאָר נישט פֿאַרגעסן. זי האָט אַפֿילו אויך באַוויזן אַרויסצוזאָגן די השערה, אַז דאָס פֿאַרשרײַבן זיך אין זאַקס האָט עפּעס אין זיך נישט קיין האַפֿט. דאָס איז עפּעס נישט צום האַרצן.

בלויז פעטער יודא האט נאך עפעס געקוקט רוגז'דיג, אבער אויך אן בייזקייט. ער האט געהאט עפעס א מין בגד פון זאמד קאליר, מיט א ברוינעם סאמעטענעם קראגעלע ווי א שטיקל רימען, דאס האט ער איצטער געטרייסלט איבערן פראסט. מ'דארף נאך אבער צוגיין א קוק טון צו דעם פעטער זישע אין פענסטער אריין, אויב עס באווייזט זיך אין פענסטער א פירקאנטיגע בארד. איבער איר ליגט א האנט וואס האלט זי פעסט צו. און מיט א קעמל ווערט זי די דאזיגע בארד געקעמט פון אונטן ארויף, איז א באווייז אז ס'וועלן זיין גרויסע שמחות אין הויף. יא, די בארד איז דא. צאלקע האט געבראכט א פלעשל וויין, אלזא אין רעבזעהויף טוען זיך מעשים. פעטער איטשע גייט ארום פון באגינען ווי די שטילקייט אין א מענטשליכער געשטאלט ווי א טויב. טוט בלויז הארכן וואס מען רעדט, דערביי וויל ער אויסמיידן דער מומע מלכה'לעס בליקן. פארוואס? פעטער איטשע האט א טבע צו נעמען א קאפ אויף די דאזיגע שמחות, און דערנאך גייט ער זיך קושן מיט ווייבער. מען האלט אז דאס שטאמט פון זיין נישט-איבערגעשפיצטקייט. ס'האט זיך ארויסגערוקט דער טאג. פארגאנגען אן א שקיעה. ביי פעטער יודען אין שטוב האט מען אנגעצונדן דעם גרויסן אייזערנעם לאקירטן לאמפ וואס הענגט אראפ ווי א גאנצע מאשין, אין שטוב איז געווען גרייליך ציכטיג, עס האט געשמעקט מיט פרישער סאסנאווער ברעט, בלויז אין פירהויז האבן זיך נאך געטראגן גערוכן פון די אמאליגע פארזעצטע גענז, אין פירהויז האט נאך אפגעגעבן די שלעכטע ריחות.

פעטער איטשע האט זיך אריינגערוקט אן ארומגעצוואגענער, די בארד אביסל ארומגעכאפט מיט א שערעלע. דערנאך האט זיך אריינגעלאזן פעטער זישע און מומע גיטע. פעטער פאליע איז פארשטייט זיך נישט געקומען, ווייל מען האט אים יונגעלווייז באליידיגט. שפעטער פון אלעמען איז אריין צאלקע'ס פעטער יודע'ס שלימזל, א געבילדעטער, שטענדיג פארקוקט אין די ביכלעך, ער איז דער וואס פון די ניי געלערנטע, אז איינער זאגט ארויס א ווארט, שפרינגט ער גלייך אויף א פאר'חידוש'טער, ווי? וואס האט איר געזאגט? און באלד פארשרייבט ער דאס אין א ביכעלע. דער עיקר האט ער צו טון מיט דער באבען, וואס איז אויך נישט דער שטייגער פון יונגעלייט, נאר נאך א מידה האט ער, ער נעמט זיך פון צייט צו צייט דאס לעבן, נאר דאס געהערט שוין נישט צום ענין. מען האט זיך אויסגעזעצט ביים טיש מיט דער זעלמעניאנישער רואיגקייט און גענומען ווארטן אויפן חתן. ווי נאר בערע האט זיך באוויזן אויפן שוועל, איז די מחותנים באפאלן א גרויסע שטילקייט, ניט ווי אויף א חתונה. מען האט אפילו געכאפט קוקן מיט א ציטער אין די וויען. די יום-טוב'דיגע געזעלשאפט האט אויסגעזעהן שטארק חשוד, און דעריבער האט בערע א זאג געטאן באלד אויפן ארט. ווי עס לאזט זיך מערקן לויט פארשידענע סימנים קלייבט מען זיך דא פראווען די שיינע חתונה, און געקוקט האט ער אויף דער אויסגעפוצטער חיה'לען וואס איז געזעסן אויף א קישן סאמע אויבן אן, העכער פון אלעמען, יא צו ניט? וואדען? האט פעטער יודא געענטפערט בייז. א קנאפע שמחה, וואס? פעטער יודא האט געענטפערט מיט א שטאך, ווייל ער קען נישט האווירן מיט מענטשן. דעמאלט האט בערע ארויסגענומען צייטונגען צום ליינען. אזוי ארום האבן זיך די זעלמעניאנער גענומען אנשטויסן אז די חתונה וועט שוין אראפ נישט אינגאנצן בשלום. בלויז דער צעהיצטער פעטער איטשע, מיט דעם בענדעלע אונטערגעבונדן דעם קאָלנער, איז נאָך געזעסן גרייט צו נעמען אַ כוס. פּלוצעם האָט ער באַקומען אַ ווייבערשן קניפּ אין די קני. די מומע מלכהלע האָט עס אים אונטערן טיש געלאָזט וויסן פון איר פאַרצווייפלונג. האָט ער זיך אויך גענומען אַרומקוקן מיט חשד. אַז בערע האָט איבערגעלײנט די צײַטונגען, האָט ער אַרױסגעלאָזן צװישן די ליפּן דעם באַװוּסטן הירזשע און גענומען קוקן צום לאָמפּ, װי ס'איז שױן באַקאַנט זײַן שטײגער אין אַזױנע פֿאַלן, װי מע מײנט, האָט ער זיך אַװעקגעזעצט אַרױסשװײַגן די חתונה. דאָס איז נישט קײן גרױסער אױפֿטו, מע דאַרף עס אָבער אױך קענען. בערע האָט די זאַך לפֿי-ערך דורכגעפֿירט אױף אַזאַ מין אופֿן. ער איז געזעסן רואיג, ווי זיצט אמאל איינער אויף א וואקזאל און ווארט אז זיין צוג זאל שוין ענדליך אנקומען, געקוקט אויפן לאמפ און דערביי ארויסגעשוויגן שווייג שטיינער אזוינע וואס האבן זיך געלייגט אויף די נשמות פון די מחותנים ווי וואליק. נאך א צען מינוט שווייגן איז אלעמען פינסטער געווארן אין די אויגן. דער מענטש איז געזעסן און גע'מזיק'ט מענטשן, געקוקט און קאלט געשניטן אויף רעכטס און אויף לינקס ווי א פראסט. דער ערשטער וואס האט נישט אויסגעהאלטן איז געווען פעטער יודא. ער האט זיך א בויג געטאן איבערן שטול און זיינע שווארצע שארפע אייגעלעך זענען ארויסגעקראכן איבער די שפאקולן. אפשר וועסטו אמאל ארויסרעדן א ווארט שענער איידעם מיינער? צו הילף איז אים געקומען דער בלייך-געוואָרענער פעטער איטשע. ברענג אַרויס אַ וואָרט, זאָג איך צו דיר, בולאַך, וואָרעם ס'איז דײַן שׂימחה, דײַן חתונה. און וואָס האָט מען דיר דאָ אַזוינס געטאָן? האָט זיך גענומען בעטן די מומע מלכּהלע. דעמאָלט האָט בערע פּאַמעלעך געענטפֿערט, הערט מיר אויף צו דולן אַ קאָפּ, וואָרעם איך זיץ און טראַכט וועגן עפּעס אַנדערש. לאמיר אויך וויסן וועגן וואס א שטייגער א מענטש טראכט האט פעטער יודא נישט אפגעלאזן, דא זיץ איך און טראכט האט בערע געזאגט ווי אזוי מען קען דא עלעקטריפיצירן דעם הויף. די זעלמעניאנער האבן זיך ארומגעקוקט, די זעלמעניאנער האבן נישט געוואוסט פון קיינע בייזע חלומות, דאכט זיך אז וועגן הויף איז נישטא וואס צו טראכטן, און אויב מען זאל שוין צוגעבן אז דער רעבזעהויף לאזט זיך יא ארומטראכטן, איז איצט אויך נישט די צייט אויף דעם. דאס האט אים טאקע פעטער יודא אויפגעקלערט, און אים דערביי שוין דערלאנגט אויף אן איידעלן אופן, ווייל ער איז ניט געווען פון די מענטשן וואס קענען פארשווייגן א זאך, בערע האט זיך אויפגעהויבן, געבעטן חיה'לען זאל זיך אנטון, און חתן כלה איז אוועק. די שאנדע איז געווען גרויס. עס זענען געזעסן די מחותנים ארום טיש מיט לאנגע פענעמער און געקוקט אויפן טישטעך. פלוצלינג איז אין פעטער יודען אריין א טירוף. ער האָט געכאַפּט די פֿלאַש װײַן און אַ זעץ געטאָן אין דר'ערד. ער האָט זיך אָנגענומען פֿאַרן אײגענעם בערדל און עס געװאָלט אַרױסרײַסן פֿונעם פֿאַרזײ-שטח. אין שטוב איז געװאָרן אַ שטיקל מהומה. לײַט האָבן זיך גענומען רוקן צום טיר. בלױז פֿעטער זישע איז געשטאַנען רויִק, פֿול אָנגעגאָסן, מיט אַ שמײכל, װאָס האָט אַזש געשפּריצט פֿון אונטער די װיִען, און ער האָט געצױגן אַ האָר פֿון באָרד. לײַטישע קינדער! האָט זיך פֿעטער יודא אַ צי געטאָן צו אים, װי אַ שרױף, און גענומען װאַרפֿן מיט די פֿינגער, װאַרט, זישקע, דו האָסט נאָך נישט געפּאָקט און געמאָזלט, בײַ דיר זענען אױך פֿאַראַן טעכטער! אױף דעם האָט פֿעטער זישע געענטפֿערט קאַלט און גרינטלעך, הגם ס'איז בײַ אים בלײך געװאָרן די נאָז. טאָ זאָל מען טאַקע װיסן, האָט ער געזאָגט, אַז זישע, דעם זײגערמאַכערס טעכטער, װעלן דװקא יאָ חתונה האָבן כּדת משה-וישראל. נעבן אים איז שוין געשטאַנען די מומע גיטע און געהאַלטן פֿאַר אַן אַרבל. פֿעטער זישע איז געווען אַ ייִד אַ חלוש. ווי באַלד ער האָט אָנגעהויבן רעדן, האָט ער שוין אָבער גערעדט ווײַטער און געעצהט, אַז בעסער זאָל שוין דער ברודער זײַנער זאָרגן פֿאַר דער אייגענער טאָכטער חייקען, זי זאָל נעבעך ניט פֿאַרגעסן רעדן אין דער געזעלשאַפֿט פֿון איר טײַערער מציצה. אָבער פֿאַר וואָס איז בײַ פֿעטער זישען בלייך געוואָרן די נאָז?

דאָרטן האָט געשמינקלט אַ קורניקל, טאָנקע פֿעטער זישעס איז געלעגן אין בעט, געקײַט אַ שטיק ברויט און געלערנט עפּעס פֿון אַ דיקן בוך. לאַנג איז געשטאַנען פֿעטער זישע אין דער האַלב-פֿינצטערניש, געגלעט די באָרד און נישט געוווּסט ווי אָנצוהייבן. איז וואָס זאָגסטו, גיטע? און ער האָט זיך אַ קער געטאָן צו דער מומען, וואָס איז תּמיד געשטאַנען נעבן אים. אוודאי איז נישט קיין מענטש האט די מומע געענטפערט, ס'שטייט דאך א הייסע כפלאק אין אויוון. פעטער זישע האט א מאך געטאן מיט דער האנט, ווי לאנג איז דער שיער צו קאמסאמאלעווען? אט דאס פרעג איך. טאנקע האט זיך דעמאלט ארויסגעקירעוועט געלאסן צום פעטער, דו מיינסט עס מסתמא מיך, ניין? און אז דיך איז וואס?

נו איז אָט דאָס האָב איך דיר געװאָלט זאָגן. זי האָט אַ שמײכל געטאָן, אינעװײניק אין זיך װידער גענומען דעם בוך. פֿעטער זישע האָט זיך אַװעקגעשטעלט קעגנאיבער דער מומע. גיטע, דו הערסט? בערעלע אונדזער איטשקעס איז דאָך געװאָרן דער מאַכער. און דו װאָלסט בעסער געװאָלט ניקאָלײַקעלע זאָל זײַן דער מאַכער? האָט טאָנקע האַסטיק אַ פֿרעג געטאָן. איז וואס? פאר ניקאלייקעלע, נארעלע, מיינסטו האט זיך אידן געלעבט שלעכט? טאנקע האט פלוצלינג א שפיי געטאן, די שטיק ברויט א ווארף געטאן אין דר'ערד, פארלאשן דעם לאמפ, אומגעקערט זיך צום וואנט און זיך איבערגעדעקט מיט דער קאלדרע איבערן קאפ.

האט פעטער זישע ארויסגערעדט פון בויך. נאכדעם איז טאטע מאמע ארומגעקראכן און געטאפט איבערן שטוב, איבערגעשריען זיך מיט מאטע וואסערדיגע שטימען, און דאכט זיך אז פעטער זישע האט דעמאלס שארף פאראורטיילט די היינטיגע ארדענונג. וואס איז עס פאר א איד דער דאזיגער זישע דער זייגערמאכער? קודם כל איז ער א איד א חלש, באלד נאך דער חתונה האט פעטער זישע פראקלאמירט זיין חולשות פאר דער וועלט און אלע האבן עס אנגענומען, עס קומט אים אויסצוהיילן מיט א יייכל מיט א ציטרין פון זיין זייגערמאכעריי זאגנדיג דעם אמת האט מען קיינמאל גארנישט

דאָקטױרים האָבן אַפֿילו אַנומלטן פֿאַרזיכערט, אַז זי װעט אין גיכן מאַכן אַ שטאַרב. איז זי דעריבער אָפּגעהיט, און אַז זי קומט אַרױס פֿון אַ קראָם, פֿאַרשרײַבט זי גלײַך די חובֿות. טאָמער טרעפֿט זיך דער אומגליק אונטערװעגנס, זאָל מען װיסן נאָכהער באַ װעמען צו מאָנען פֿאַר אַ פֿאָדעם. און וואס איז עס פאר א אידענע די מומע גיטע? ס'איז א הויכע, א דארע, א ביינערדיגע, א פארשפיליעטע ביזן האלז, צייטנווייז טוט זי א רעד מיט א מאנסבילשן קול, א שווייגערן איז זי אויך ווי די זעלמעניאנער, נאר איר שווייגן איז שוין עפעס אנדערש, א זיידענער, מיט אביסל טרויער, מיט אביסל תכלת פון טליתים. בערע למשל הרג'ט דאך מענטשן מיט זיין שווייגן, נאר אז די מומע גיטע. זעצט זיך אמאל אזוי אוועק דורכשווייגן זיך אויף עטליכע שעה איז עס א געזאנג, א פידל שפיל. נאך האלבע נאכט האט פעטער זישע אויפגעהויבן דעם פארשלאפענעם פירקאנטיגן קאפ פון קישן און גענומען וועקן די ווייב, סארקע איז שוין דא? מען פרעגט דאך ביי דיר, סארקע איז שוין דא?

אַ צווייטן מאָל, ווײַל ער האַלט פֿון קיינעם נישט אין הויף. אַ דריטן מאָל, ווײַל מען האָט אים קליינערהייט באַליידיקט. מיט פֿינף און דרײַסיק יאָר צוריק איז ער אַלט געווען סך-הכּל צען יאָר. דעמאָלט האָט מען איבער אים אָפּגעטאָן אַ גזלעווויסטווע. מען האָט אים נעמלעך געשמיסן, שיעור נישט פֿאַרשמיסן אויף טויט. רב זעלמעלע האט נאך דעמאלט געהאנדלט מיט קעלבלעך, ער איז דא נישט לאנג געקומען פון טיף ראסיי, די קינדער, זישקע, יודקע, איטשקע, דער באק, זענען ארומגעגאנגען איבער די הויפן קלייבן ביינער, און אים, דעם פעטער פאליע, האט מען נישט מיטגענומען. מיט אט דעם לאמעדורע האבן די קינדער געזאגט, גייען מיר נישט, ער איז נישט מזל'דיג. האט דער פעטער פאליע דעמאלט געטראכט שטילערהייט בייזע פלענער ווי צו איבערראשן די שטוב. ארומגעגאנגען שווייגנדיג איבער די הויפן, גענישטערט אין די מיסט קאסטנס, קיין אמת'ע ביינער האט זיך נישט געמאכט, און ער האט זיך אפגעשיידט אליין מיט זיינע פינסטערע געדאנקען. בכן, האט זיך פעטער פאליע נאך יונגעלווייז ארויסגעוויזן פאר אן אפגעשיידטער נאטור. אמאל פארנאכט איז ער זיך געגאנגען באדן, ביים סאמע טייך אין א גרוב איז געלעגן אן אפגעשונדענער פערד. פעטער פאליע האט זיך אפגעשטעלט, אריינגעקוקט אין דער שטילער פינסטערניש פון אויפגעשניטענעם בויך, באטראכט די פארריסענע פיס, און מיטאמאל האט אים א זעץ געטאן א שרעקליכער געדאנק, פון אט דעם פערד מיט די ביינער קען מען נתעשר ווערן. ער האָט זיך כּמעט װײנענדיק געלאָזן אַהײם נאָך אַ זעקל. דרײַ טעג האָט ער געהאָרעװעט, געשלעפּט אױף די פּלײצעס שטיקער פֿערד און געשטאָפּט בײַם טאַטן אונטערן אױװן. רב זעלמעלע איז גראָד געװען אין דאָרף, צוריקגעקומען איז ער ערשט באַגינען, און שױן בײַם איבערטרעטן די שװעל האָט ער זיך גענומען װישן די נאָז, שׂרה־באַשע, סע טראָגט בײַ דיר אין שטוב? ביים אנבייסן האט ער שוין א זאג געטון קלערער און בייזער, שרה־באשע, דא טראגט עפעס מיט א געפייגערטן פערד. די באבע האט געעפנט די פענסטער, ארויסגעגאסן ס'צעבער און אריינגעקוקט אין קאטוך, אונטער די בעטן, נישטא גארנישט. און דעמאלט איז גראד עפעס א איד דורכגעגאנגען די גאס, האט ער זיך אפגעשטעלט און אריינגעשריען אין שטוב אריין, רב שכן! מאך צו די פענסטער מחמת איר פאראווירט א וועלט! פארשטייט זיך אז דאס איז געווען א גוזמא, מ'דערציילט אז רב זעלמעלע איז דעמאלטס געווארן אש להבה, כאטש ער איז דווקא געווען א מענטש א געלאסענער,

טאַטע, אָט איז ער! װער? דער גאַנצער פֿערד! דער פֿעטער איטשע האָט אַרײַנגעשלעפּט אױפֿן אַקסל אַ שװאַרץ געװאָרענעם געלענק פֿון אַ פֿערד, ס'האָט זיך געקערט חושך. רב זעלמעלע האָט דעמאָלט גענומען שלײַדערן פֿון איבערן װאַנט חלקים פּגירה װי אין אַ יאַטקע און געװױעט נישט מיט אַ מענטשלעכן קול, אױ, איך װעל קאַטעװען די הױט! אױ, איך װעל נישט איבערלאָזן אַ בײן אױף אַ בײן! באַלד האָט מען בשתּיקה פֿאַרגראָבן דעם פֿערד אונטערן שטאַל. דער פֿאַרלײמיקטער רב זעלמעלע מיט דעם צעשױבערטן בערדל איז אַרײַן אין שטוב, צו שװײַגנדיק, צו בעזעם, אױסגעקליבן אַ פּאָר האַרטע ריטער, און װי ער װאָלט געגאַנגען טאָן עפּעס אַ הײליקע עבֿודה, האָט ער נישט געאײַלט, אַרומגעשטעלט די אַלע פֿאַרבלאָטיקטע בנימלעך אַרום זיך און געפֿרעגט. זאגט מיר, ווער פון אייך בנים משחיתים דארף זיך דא איצטער לייגן אויפן בענקל? פעטער פאליע איז ארויס מיט א פינסטערן פנים און אפגעזאגט, טאטע, איך דארף זיך דא איצטער לייגן אויפן בענקל. תיכף האט די באבע באשע געכאפט די פאטשיילע און ארויסגע'עשה'ט אינדרויסן. אין שטוב איז געווארן פייערליך שטיל. פעטער זישע און פעטער יודא האבן אנגענומען דעם לאמעדודע פאר די הענט, פעטער איטשע פאר די פיס, און די שמייסעריי האט זיך אנגעהויבן גאנץ געלאסן, נאכדעם אבער אלץ הייסער און הייסער. פעטער פאליע איז געלעגן ווי א קלעצל, רואיג, שטיל, א זיפץ נישט געטאן. פלוצלינג האט ער זיך אבער א ריס געטאן צו רב זעלמעלע'ס קני, אריינגעביסן זיך אין איר ווי אין א טייג, און שוין נישט אפגעלאזן ביז דאס מויל איז ביי אים נישט פארלאפן מיט בלוט. דער פעטער פאליע איז דעמאלט אנטלאפן. היפשע וואכן האט ער זיך נאכדעם ארומגעדרייט אין די שכינות'דיגע סוף זומער'דיגע גערטנער, געשלאפן אונטער די פלענקענער, און פעטער איטשע פלעגט אים דארטן ברענגען בסוד שטיקלעך ברויט פון דער באבע באשע. רב זעלמעלע האט געלייגט הייסע טיכער צום פוס, געשוויגן און שטארק אריינגעטראכט. רב זעלמעלע האט דעמאלט געטראכט וועגן דעם אז דער פערד איז אפשר א העכערע סארט וואונק צו א טאטן וואס מען דארף טון צו זיין קינד. אמאל פארנאכטליך שוין, האט ער אוועקגעשיקט דעם קליגסטן זון זיינעם דעם פעטער זישען, ער זאל מודיע זיין, פאר דעם הפקר יונג, אז דעם טאטנס צארן האט זיך געשטילט, און אז ער קען זיך שוין צוריקקערן אהיים. פאליע איז צוריקגעקומען. קודם כל האט ער ארויסגעשטעלט די פאדערונג מען זאל אים אפגעבן גאר דאס עסנווארג וואס עס קומט אים פאר די עטליכע וואכן. מען איז אים אנטקעגן געקומען, אלע האבן גענומען טראגן צום טיש, מען האט דערלאנגט ברויט, אפגעשטעלט פולע שיסלען, און פעטער פאליע האט באשיינפערליך דערוויזן אז ער קען.

ער האט זיך נאך מער אפגעשיידט פון אלעמען. אין א קורצער צייט ארום האט ער שוין געהאט ברוינליכע נעגל ווי שטיקלעך קופער, גערעדט האט ער שוין מיט קיינעם נישט. עפעס אין א הייליגן פרייטאג צו נאכט האט ער זיך אריינגעכאפט אין א גארקיך און אויסגעטרונקען א פלאש בראנפן. מען האט אים געבראכט אהיים כמעט א געשטארבענעם, פארקויטיגט און שיכור ווי לוט. ביסלעווייז האט ער זיך אויך אויסגעלערנט מאכן דעם טרונק, און אין דער גארבעריי איז ער געווארן מייסטער פון שקאליק. פעטער פאליע האט געהאט די מעלה וואס ער פלעגט טרינקען שווייגנדיק, שטילערהייט, ערגעץ אין א ווינקל שענק. יענע צייטן האט זיך גראד פארשפרייט א פאלשער קלאנג אז אויך פויערים קלייבן זיך אנטון שטיוול. די גארבער וועלן מאכן שטיקער גאלד. פעטער פאליע האט זיך דערפרייט וואס ער וועט כאטש מיט עפעס קענען אפטון די פאמיליע זיינע, נאר אפילו דעמאלט שטייענדיג אין טונקעלן צאפ ביז די קני אין רויער קארע פלעגט אים אומגעריכט באפאלן א זלידנער געדאנק, ער האט דאך מיר געקענט מאכן פאר א שניידער, און אויב דאס איז אן אפקומעניש פארן פערד האב איך דאך געקענט זיין א שוסטער אויך. רב זעלמעלע איז געשטארבן. מען קען ניט זאגן אז דער טויט זיינער האט שטארק צערודערט די זעלמעניאנער, לאזן אבער א טרער האט זיך געפאסט לכל הדעות. איז דווקא פעטער פאליע דעמאלט ארומגעגאנגען איבערן הויף, די הענט אויף אהינטער, געגענעצט און אלץ געטענה'ט צו מענטשן, און מען וועט אים שוין אמאל ארויספירן צי נישט? נאך מער. אין דער וואך פון שבעה האט ער פון ערגעץ וואו געבראכט אהיים א קליינע שווארצע טרויעריגע ווייבל, בלויז פאר דער באבע'ן האט ער דערקלערט אז פאליע מעג זיך שוין דערלויבן האבן א ווייב, און אז ווארטן איז נישטא וואס. די טרויעריגע ווייבל איז אגב אויפן שטעל קיינעם נישט געפעלן געווארן, מען האט אויסגעפונען אז זי איז אן אומצוכט. די ווייבל האט זיך שטארק פארשווארן אז ניט, ס'האט נישט געהאלפן, די זעלמעניאנער זענען מענטשן מיט פעסטע כאראקטערן. אינגיכן האט זיך אבער געעפנט איר מוטערטראכט, זי האט ברייט אוועקגעקינדלט, פארנומען זיך אויף גרויס, און מען האט זי צוליב דעם אליין אריינגענומען אין דער משפחה.

אירע קינדער, דעם ווייבלס, האבן ביים וואקסן ארויסגעוויזן גאר א מאדנע אומפארשטענדליכע אייגנשאפט, נעמליך, דאס ערשטע ווארט וואס זיי פלעגן ארויסברענגען פון מויל, און גאנץ דייטליך, איז געווען ניט טאטע, ניט מאמע, נאר עפעס א ווארט א גאנץ זייטיגס, נאך. האט מען זיי געגעבן א מוציא ברויט מיט אן אוגערקע, צי א רעטעכל, צי א טעלערל שאוויע, פלעגן זיי אויפעסן און שרייען, נאך! געווען ביי איר א קינד כאניע וואס האט אפילו איינמאל געשריגן נאך נאכדעם ווי ער האט אויפגעגעסן א שטיק זיף, פארשטייט זיך אז מען האט אים נישט געגעבן. אין נײַנצן פֿערצן איז פעטער פאליע אלט געווען דרײַסיק יאר, ער איז אוועק אין דער מלחמה וויינענדיג, אויף מארגן האט מען שוין נישט געוואוסט וואו זיין געביין איז אהינגעקומען. די קליינע טרויעריגע ווייבל איז דעמאלט ארויס אויפן רעבזעהויף מיט אלע אירע קינדער, און גייענדיג פון טיר צו טיר האט זי אים זייער שיין באקלאגט, אפילו מיט א ניגון. דערנאך איז זי אוועק צום רב האלטן זיך אן עצה וועלכע הייסט עס פאר אירע יתומים ארייננעמען אין שטוב א נייעם שפייזער. דער גרעסטער צער מיינט מען איז טאקע געווען אויף דעם ווייבל, אין פֿינף יאר ארום איז פעטער פאליע אומגעריכט צוריק געקומען פון עסטרייך, באלד אויפן שוועל האט ער פארטרויט פאר זיין ווייבל אז ער האט געגעסן זשאבעס, אז מער האט ער נישט וואס צו דערציילן, דאס ווייבל האט זיך אויך נישט שטארק נאכגעפרעגט. דריי טעג איז ער געזעסן אין שטוב פארשפארט מיט דער טרויעריגער ווייב געקוויקט דאָס האַרץ מיט האַרטע טונקעלע בלינעס, װאָס זי פלעגט אים אויסקערן גלײַך אויפן טיש, און ער האָט אַזױ ביסלעכװײַז אויפגעשטעלט די רואינירטע כוחות. פעטער פאָליע האָט זיך געשטעלט צוריק אַרבעטן אין דער אַמאָליקער גאַרבערײַ. איצט האָט דאָס שוין נישט געהערט צו מענדע דעם גאַרבער, נאָר צו עמעצן אַנדערש, װאָס מען האָט אים אי יאָ געזען, אי ניט געזען. פאר דער צייט וואס ער האט געראמט די שטאלן ביי ערגעץ א געשטופלטער דייטשקע אין טיראל איז דא פארגעקומען א רעוואלוציע. אוי ווען פעטער פאליע קען דערגיין דעם אמת'ן טייטש פון ווארט. און דער ארבעטער קלאס ווען מען גיט אים צו פארשטיין אלמאי מען רעדט ארויס אט די צוויי ווערטער צוזאמען האט פארכאפט די מאכט.

ער, פאליע, האט זיך קיינמאל נישט געמישט, ער האט זיי אין דר'ערד. איצט איז שוין אבער טשיקאווע צו וויסן וואס דערפון וועט ארויסקומען. דער ארבעטער קלאס איז דיר ניט מענדע, און פעטער פאליע האט זיך דערווייל גענומען צוריק צו דער אכילה. אנומלטן איז צו זיי אויפן זאוואד געקומען עפעס א וויכטיגער חבר אפנעמען א קעסל וואס האט זיך ארומגעוואלגערט אין הויף פון זאוואד פאר אן אנדער פאבריק. די גארבעריי האט זיך דווקא איינגעשטעלט פאר דעם דאזיגן קעסל, ניט געוואלט אפגעבן בשום אופן, און דער קרומער טראכים פון נאווינקי, אן אלטער ארבעטער, האט דעמלט א געשריי געטאן, ווריאש! זאגסט ליגן! מיר זענען דער באלעבאס פון לאנד! ער האָט אָנגעוויזן אויף זיך און אויף דעם פֿאַרגליווערטן פֿעטער פֿאָליע נעבן אים. דער פֿעטער איז געוואָרן וווּל. בעת מעשׂה האָט ער זיך געוואָלט אַרויסדרייען פֿון גאַנצן ענין. ניע, טאָוואַריש יאַ ניע כאַזיאַיִן! אָ, ניע! ניין, חבֿר, איך בין נישט דער בעל-הבית! אָ, ניין! האט ער געטענה'ט. נאכדעם איז ער אבער געגאנגען אהיים פאמעליך פוסטריט, מיט א שמייכל אויפן גראבן וואנץ, און ביי אים אין קאפ האט זיך עפעס געקאלופעט ווי א ווערעמל אין א גריבל. דעמאלט האט ער זיך אין שטוב נישט געכאפט באלד צום עסן ווי געווענליך, ער איז ארומגעגאנגען איבער די דריי טונקעלע צימערלעך, געריבן זיך די בערשטלדיגע מארדע, און נאכהער האט ער זיך פלוצלינג א ווענד געטאן צו דער ווייב. גיי אראפ אין הויף און גיב איבער אז פאליע איז שוין געווארן א באלשעוויק. די טרויעריגע אידענע האט געשוויגן ווי אלעמאל און איז אראפ געהארכזאם אויספילן די שליחות פון מאן. פעטער פאליע איז געבליבן ווארטן ביי דער טיר. דאס ערשטע מאל אין לעבן האט ער דערפילט א גייסטיגע אומרואיגקייט, עפעס א מין איידעלע שיכרות וואס שלאגט נישט פון מאגן נאר פון הארצן. דאָס װײַבל, מע רופֿט זי כיענע אָדער הענע, פֿאַרהערט איר נאָמען, האָט עס געמאַכט אונטן װי קורצער, אַרײַן אַהער, אַהין, אַבי אָפּגעזאָגט, און אַז זי איז שפּעטער אַרױפֿגעקומען, האָט ער זי באַלד אױף די טרעפּ באַגעגנט. נו, װאָס? דערצײלט, האָט זי געזאָגט. איז װאָס האָבן זײ געענטפֿערט? זײ האָבן געלאַכט, האָט זי געזאָגט טרױעריק. פֿעטער פֿאָליע האָט אַ זיפֿץ געטאָן, שטיל און פֿאַרזאָרגט אַרײַן צוריק אין שטוב.